בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף קמ"ג, מ'הייבט אן דף קמ"ג עמוד א' אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, בית שמאי אומרים, בית שמאי זאגן, מעבירין מעל השולחן עצמות וקליפין, וואס טייטש א מענטש עסט א סעודה, און ס'איז דא אויפן טיש, ס'בלייבט איבער נאכן סעודה, ביינער אדער שאלאכץ פון ניס, וואס דאס איז נישט ראוי נישט למאכל אדם, נישט למאכל בהמה, איז מעג מען אויפקערן די שמוץ, מ'נעמט די שמוץ, מ'מעג עס ארויסווארפן, מ'מעג עס אראפנעמען פון טיש. ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן ניין, מען טאר נישט אויפהייבן מען טאר נישט צורירן מיט די הענט די מקצה די עצמות וקליפין, נאר וואס זאל מען טון, מסלק את הטבלה כולה ומנערה, מען נעמט די גאנצע טבלה וואס טייטשט אמאליגע טישן האט מען געקענט אויפהייבן די גאנצע אויבערשטע חלק פון די טיש ווי אלס איז געלעגן, מען הייבט אויף די גאנצע מעשה, וואס טייטשט די גאנצע אויבערשטע ברעט, מען טראגט עס ארויס און אזוי שאקלט מען אפ די מקצה, ווייל מען זאל נישט צורירן די מקצה מיט די הענט, איז רש"י מסביר אז בית שמאי איז משמע דא אין די משנה האלטן כשיטת ר' שמעון, און בית הלל האלטן כשיטת ר' יהודה, וואס אונז ווייסן מיר ר' שמעון און ר' יהודה קריגן זיך בהלכות מקצה, רבי שמעון איז מיקל, רבי יהודה איז מחמיר, בית שמאי איז טאקע דא מיקל, און בית הלל איז מחמיר. אין די גמרא מיר זען אז פונקט פארקערט, ס'טייטש אז די משנה איז אויסגעדרייט. זאגט די משנה ווייטער, מעבירין מלפני השולחן, פירורין פחות מכזית, מ'מעג אראפנעמען פון די טיש ברעקעלעך ווייניגער ווי א כזית, און ס'מיינט נישט דווקא ווייניגער ווי א כזית, א כזית אליין איז כל שכן אז מען מעג אראפ נעמען פון טיש, נאר אפילו ווייניגער ווי א כזית וואס א מענטש בדרך כלל עסט נישט ברעקלעך ווייניגער ווי א כזית, נאר וואס דען מען געט עס פאר א בהמה צו עסן, איז מעג מען דאס אראפ נעמען, די זעלבע זאך ושער של אפונין ושער עדשים, וואס דאס איז די שאלאכץ וואס ליגט אין דעם די בונדלעך די בעבלעך קומט אין אזא גרינע בלעטל אזא גרינע תרמיל א פאד וואס ליגט אין דעם די בונדלעך, איז דאס זאגט די משנה דאס מעג מען יא אראפ נעמען פון טיש פארוואס מפני שהוא מאכל בהמה, ס'איז א מאכל בהמה במילא מעג מען דאס צורירן, זאגט די משנה ווייטער א נייע דין, ספוג, אם יש לו עור בית אחיזה, מקנחין בו, טאמער מען וויל אפרייניגן די טיש מען ענדיגט עסן עס איז שמוציג, מעג מען נעמען א ספוג, א ספאנדזש, און אפווישן די טיש מיט דעם, אבער דאס איז נאר טאמער ס'האט א בית אחיזה געמאכט פון לעדער, וואס טייטש מען כאפט נישט אן די ספוג אליין, מען כאפט נאר אן די לעדער פון אויבן, אבער ואם לאו, טאמער ס'איז נישט דא קיין לעדער פון אויבן ס'איז נאר א ספוג, דעמאלטס אין מקנחין בו, טאר מען נישט אפווישן די טיש מיט דעם, פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אויף אן אופן וואס די ספוג איז נאס, פארוואס? ווייל דא איז דא א חשש פון סחיטה אז מ'עט קוועטשן דעם ספוג און ס'עט ארויסקומען פון דעם די וואסער וואס ליגט אינעווייניג. איז טאמער ס'איז דא א לעדער אויף דעם איז נישט דא אזא חשש מ'עט עס קוועטשן, ווייל מ'כאפט דאך אן די לעדער מ'כאפט דאך נישט אן די ספוג אליין. אבער טאמער ס'איז נישט דא קיין לעדער איז דא אזא חשש און ממילא טאר מען עס נישט נוצן. זאגט די משנה ווייטער, בין כך ובין כך ניטל בשבת, וואס טייטש סיי צו ס'איז דא א שטיקל לעדער אויף דעם סיי צו ס'איז נישט דא א שטיק לעדער אויף דעם, איז דאס איז קלאר טאמער ס'איז נישט נאס מעג מען דאס טראגן שבת און ס'איז נישט קיין מוקצה. פארוואס? ווייל ס'איז א כלי שמלאכתו לאיסור אבער לצורך גופו ולצורך מקומו מעג מען דאס רוקן ואינו מקבל טומאה, און די זעלבע זאך יעדער איז מודה ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, פארוואס ווייל מקבל טומאה איז נאר א כלי וואס איז געמאכט פון די אלע מאטריאלן וואס שטייט אין פסוק, פון האלץ צו פון אייזן צו וואס זאל נאר נישט זיין, דאס איז זיכער נישט א ספוג גייט נישט אריין אין די אלע הגדרות, און ממילא איז עס נישט מקבל קיין טומאה. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון וואס טייטש ר' נחמן זאגט אז פונקט פארקערט וואס אונז האבן געזעהן אין משנה, ביי אונז אין משנה האבן מיר געזעהן אז לכאורה קוקט אויס אז בית שמאי האלט ווי ר' שמעון און בית הלל האלט ווי ר' יהודה אז בית הלל איז מער מחמיר, זאגט ר' נחמן אונז האמיר בקבלה אז ס'איז נישט אזוי אז בית שמאי האלט ווי ר' יהודה, בית שמאי איז דער וואס איז מחמיר און בית הלל איז דער וואס איז מיקל און במילא קען מען זיך נישט פארלאזן אויף די משנה, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזעהן אין משנה מעבירין מלפני השולחן פירורין פחות מכזית אז מ'מעג אראפנעמען פון טיש די ברעקעלעך, ווייניגער ווי א כזית וואס דאס איז ראוי למאכל בהמה, זאגט די גמרא מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן פירורין שאין בהם כזית אסור לאבדן ביד, טייטש פון דעם וואס שטייט נישט אין די משנה זורקין מלפני השולחן פירורין מען ווארפט ארויס די ברעקלעך, פארוואס טאר מען נישט אראפווארפן די ברעקלעך ארויסווארפן די ברעקלעך מ'מעג עס נאר אראפנעמען, איז די ראיה צו רבי יוחנן אז מען טאר טאקע נישט מאבד זיין עסן, מען טאר נישט מבזה זיין עסן, וואס טייטש א ענין פון בל תשחית מען טאר עס נישט מאבד זיין מען דארף עס אוועקלייגן, און פאר דעם שטייט א לשון פון מעבירין, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין די משנה שער של אפונין, אז די פאדס, די גרינע בלעטלעך וואס ליגט אין דעם, די בונדלעך, מעג מען אראפנעמען פון טיש ווייל ס'איז א מאכל בהמה, זאגט די גמרא מני, ווער איז טאקע דער תנא וואס האלט אז מען מעג אראפנעמען אזעלכע זאכן פארוואס ווייל ס'איז א מאכל בהמה, ר' שמעון היא דלית ליה מוקצה, דאס גייט כר' שמעון, וואס ר' שמעון איז מיקל ביי עניני מוקצה, פארוואס? ווייל לויט ר' איד, אונז האבן שוין געזען אז לויט ר' יהודה בעצם א זאך וואס איז ראוי למאכל אדם, און שפעטער שבת ווערט עס אויס ראוי למאכל אדם ס'ווערט ראוי למאכל בהמה, לויט רבי יהודה הייסט דאס נולד און ס'מוקצה, נאר לויט רבי שמעון היות עס איז ראוי למאכל בהמה איז עס נישט קיין מוקצה במילא אין אונזער משנה די משנה וואס זאגט אז מ'מעג דאס אראפ נעמען גייט טאקע כשיטת רבי שמעון און אויף דעם פרעגט די גמרא אימא סיפא אויב אזוי זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה וואס איז געשטאנען אז ספוג אם יש לו בית אחיזה מקנחין בו ואם לאו אין מקנחין בו אז דער ספאנדזש דער ספוג טאמער ס'האט נישט קיין לעדער טאר מען עס נישט נוצן פארוואס ווייל ס'קען מ'קען צוקומען צו סחיטה, זאגט די גמרא אתאן לר' יהודה דאמר דבר שאינו מתכוון אסור, לכאורה דאס איז כשיטת ר' יהודה, פארוואס ווייל לויט ר' שמעון וועט מען יא מעגן צורירן א ספוג וואס האט נישט קיין בית אחיזה פון עור, ווייל לויט ר' שמעון, אונז ווייס מען דאך אז נאך א מחלוקת פון ר' שמעון און ר' יהודה איז ביי דבר שאינו מתכוון, וואס ר' שמעון זאגט דבר שאינו מתכוון מותר, און ממילא וואס גייט מיך אן אז ער וועט אויסקוועטשן בטעות דעם ספוג וואס טייטש בשעת'ן אפווישן דעם טיש ער האט זיך אויסגעקוועטשט דעם ספוג, ס'דאך א דבר שאינו מתכוון, לויט ר' שמעון מעג מען, איז לכאורה פון די סיפא פון די משנה איז משמע אז די משנה איז כשיטת רבי יהודה, און פון די רישא וואס זאגט אז מ'מעג אראפ נעמען די שער של אפונין איז משמע כשיטת ר' שמעון, זאגט די גמרא ניין, אוודאי די גאנצע משנה איז כשיטת ר' שמעון, נאר בהא אפילו ר' שמעון מודה, דאביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה ר' שמעון פסיק רישא ולא ימות, היות וואס אונז געפין מיר אז ר' שמעון איז מודה ביי א פסיק רישא ביי אן אופן וואס איז קלאר אז די זאך גייט געשען, איז א ר' שמעון אויך מודה ביי א דבר שאינו מתכוון איז אסור, איז דא אויך די ספוג וואס האט נישט קיין בית אחיזה פון עור, איז פסיק רישא עס מוז זיין ס'וועט אויסגעקוועטשט ווערן, און במילא נישט דא דא א היתר פון דבר שאינו מתכוון, איז ר' שמעון טאקע אויך מודה אז מ'טאר דאס נישט נוצן. זאגט די גמרא ווייטער, הני גרעינין דתמרי ארמייתא שרו לטלטולינהו, די קערעלעך פון תמרים ארמיים מעג מען רוקן שבת ס'איז נישט קיין מוקצה פארוואס הואיל וחזיין אגב אמן, וואס טייטש דער דין וואס אונז זעהן מיר דא אין די גמרא דאס איז כשיטת רבי יהודה וואס אונז האמיר יעצט געזעהן אז רבי יהודה האלט אז א זאך וואס איז געווען ראוי למאכל אדם און שפעטער ווערט עס נאר ראוי למאכל בהמה איז עס מוקצה אלץ נולד און במילא זאגט די גמרא די תמרים ארמיים וואס איז נישט ראוי למאכל אדם די גאנצע תמר קען א מענטש נישט עסן ווייל ס'איז גאר א שוואכע תמר, און במילא די קערעלעך, טאמער די קערעלעך איז ארויסגעפאלן פונעם תמר, איז עס נישט קיין מוקצה, ווייל ס'איז געווען ראוי למאכל בהמה, ס'איז נאך אלץ ראוי למאכל בהמה, קיינמאל איז עס נישט געווען ראוי למאכל אדם, איז עס נישט קיין נולד, איז רבי יהודה אויך מודה אז ס'איז נישט קיין מוקצה. אבער דפרסייתא אסור, ס'טייטש תמרים פון פרס, פרס'ישע תמרים, דאס טאר מען נישט רוקן די קערעלעך שבת, ווייל די קערעלעך איז מוקצה לויט רבי יהודה, ווייל רבי יהודה האלט אז היות וואס פאר שבת איז די תמר געווען ראוי למאכל אדם, און יעצט האט מען געגעסן דעם תמר האט עס איבערגעבליבן דאס קערל דער קערל איז נאר ראוי למאכל בהמה דאס איז נולד און במילא איז עס מוקצה פארציילט די גמרא שמואל מטלטל להו אגב ריפתא אז שמואל וואס בעצם שמואל האט יא געפסקנט ווי ר' שמעון נאר אויף זיך האט ער מחמיר געווען און במילא האט ער געהאלטן אז די קערעלעך טאר ער נישט רוקן ווייל אלץ חומרא פאר זיך וואס פלעג ער טון ער האט גענומען די קערעלעך פון די תמרים און ער האט עס געלייגט אויף א שטיקל ברויט אויף א רעפטל ברויט און אזוי האט ער עס געטראגן אגב דעם ברויט זאגט די גמרא שמואל לטעמיה שמואל האלט טאקע כשיטתו דאמר שמואל עושה אדם כל צרכו בפת, ס'א מחלוקת א מענטש מעג זיך באנוצן מיט ברויט אויף אנדערע זאכן אויכעט, מען רעדט נישט אויף אן אופן וואס מען איז אינגאנצן מען פארניכטיגט די ברויט מען פארשעמט די ברויט מען איז מבזה די ברויט ניין מען רעדט אויף אן אופן וואס מען קען נאך נוצן די ברויט נאכדעם אויכעט, אבער סתם אזוי נוצן ברויט אויף א צווייטן שימוש, אויף צו קאכן מיט ברויט אזא סארט זאך, שמואל האלט מען מעג, און ממילא שמואל דא לשיטתו האט זיך טאקע באנוצט מיטן ברויט צו קענען מטלטל זיין די קערעלעך, פארציילט די גמרא נאך פאטענטן פון אמוראים וואס זיי פלעגן טון מיט די קערעלעך וואס זיי האבן מחמיר געווען אויף זיך נישט צוצורירן די קערעלעך כשיטת רבי יהודה וואס האט מען געטון? איז רבה מטלטל ליה אגב לקנא דמיא, רבה פלעג אריינשפייען די קערעלעך אין א שיסל וואסער און אזוי האט ער עס געטראגן מיטן שיסל, רב הונא בריה דרב יהושע עביד ליה כגרף של רעי, רב הונא בריה דרב יהושע האט געהאט א אנדערע פאטענט, ער האט געמאכט א גאנצע הויפן פון די קערעלעך אויפן טיש, אזוי אז עס איז געווארן אזא מין הויפן אז עס איז ממש געווארן עקלדיג, וואס אונז האמיר געזען ס'איז דא א היתר פון גרף של רעי אז טאמער ס'איז דא א הויפן פון צואה אין א כלי האבן חכמים מתיר געווען דאס ארויסצוטראגן, פארוואס ווייל ס'איז מיאוס, ס'איז עקלדיג, אפילו בדרך כלל איז עס מוקצה, אבער גרף של רעי האט מען מתיר געווען. איז רב הונא בריה דרב יהושע האט טאקע געמאכט אזא גרויסע הויפן ביז ס'האט געקריגן א דין פון גרף של רעי ער זאל עס קענען ארויסטראגן, זאגט די גמרא אמר ליה רב אשי לאמימר, רב אשי האט זיך געוואונדערט פאר אמימר, וכי עושין גרף של רעי לכתחילה, ווי האט ער זיך נוהג בהיתר געווען אזוי, מען מעג דען לכתחילה מאכן א גרף של רעי, גרף של רעי איז נאר טאמער ס'איז געשענט מעג מען עס ארויסטראגן אבער לכתחילה מאכן טאר מען נישט, און ממילא האט ער זיך געוואונדערט אויף דעם מנהג, זאגט די גמרא ווייטער נאך אמוראים וואס פלעגן זיך פירן מיט די קערעלעך, רב ששת זריק ליה בלישניה, רב ששת פלעג עס שפייען מיטן מויל, אוועק, ס'טייטש אויפן אנדערע זייט טיש, ער האט אויפגעטון צוויי זאכן, קודם כל ער האט עס נישט געדארפט צורירן, ער האט געקענט שפייען מיט די מויל אן עס צורירן, און צווייטנס, ס'איז נישט געפאלן אויפן טיש, און במילא איז עס נישט געווארן קיין גרף של רעי. רב פפא זריק להו אחורי המיטה, רב פפא פלעגט ווארפן די קערלעך אונטער די בעט ווי ער פלעגט זיצן, מען פלעגט דאך זיצן אויף א הסב בעטל ביים טיש, האט ער עס געווארפן אונטער די בעט, נישט מיטן מויל, מיט די הענט, אבער אויכעט, די אויפטו איז געווען ס'איז נישט געווארן קיין גרף של רעי, און אמרו עליו פארציילט די גמרא נאך איין אמורא, אמרו עליו על ר' זכריה בן אבקולס, שהיה מחזיר פניו אחורי המיטה וזורקן, ער האט געטון ביידע זאכן,

מצילין הימנו מזון שלש סעודות, מעג מען ראטעווען די וויין, ס'טייטש די וויין האט זיך דא אויסגעגאסן, די פאס האט זיך צושפאלטן, זאגט די משנה אז מען מעג דא ראטעווען די וויין, וויפיל וויין מעג מען ראטעווען? גענוג אויף דריי סעודות, איז רש י רעדט אויס, אונז האמיר שוין געזען אז מיט איין כלי קען מען ראטעווען דאס גאנצע וויין אויכעט, די נקודה פון די משנה דא איז אז אפילו מער פון איין כלי, ער קען ברענגען וויפיל כלים ער וויל, אבער אויך נאר צו ראטעווען מזון שלש סעודות, מיט איין כלי קען ער ראטעווען מער אויכעט. ווייטער זאגט די משנה ואומר לאחרים בואו והצילו לכם, נישט נאר ער קען ער קען זאגן פאר זיינע חברים אויכעט יעדער איינער זאל זיך קומען ראטעווען מזון שלש סעודות, זאגט אבער די משנה ובלבד שלא יספוג, וואס טייטש ער זאל נישט נעמען א ספאג, א ספאנדזש, און עס לייגן אויף די וויין אז די וויין זאל זיך איינזאפן אינעם ספאג, נאכדעם וועט ער נעמען דעם ספאג וואס איז איינגעזאפט מיט וויין לייגן אויף א כלי די וויין זאל ארויסטראפן פון דעם, דאס טאר מען נישט טון פארוואס איז דא א גזירה טאמער וועט ער אויסקוועטשן דעם ספאג וואס דאס איז סחיטה און ממילא האט מען גוזר געווען ער זאל אינגאנצן זיך נישט באנוצן מיט א ספאג, ווייטער זאגט די משנה, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משקין, דאס איז די איסור פון סחיטה מען טאר נישט אויסקוועטשן פירות ארויסצונעמען פון דעם די משקין, און רש י זאגט וואס איז טאקע די מלאכה פון סחיטה, ס'איז מפרק וואס דאס איז א תולדה די דש, דאס איז די מלאכה, ס'איז נישט דא קיין מלאכה וואס הייסט סחיטה, ס'איז אלעס אלץ מפרק וואס דאס איז א תולדה פון דש, זאגט אבער די משנה, וואס טייטש נאכדעם וואס מען זעט מען טאר נישט גיין אויסקוועטשן פירות, וואס איז טאמער ואם יצאו מעצמן, די זאפט איז פון זיך אליין ארויסגעקומען, וואס טייטש מען האט גענומען פירות מען האט עס אריינגעלייגט אין א כלי, און די זאפט האט אנגעהויבן ארויסצורינען פון דעם, איז אסורין, טאר מען נישט טרינקען די זאפט א גאנץ שבת, דאס איז א דרבנן'דיגע איסור, ווייל חכמים האבן חושש געווען אז טאמער א מענטש עט טרינקען די זאפט מארגן עט ער גיין קוועטשן זאפט, און ממילא טאר מען דאס נישט טרינקען, רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט ס'ווענדט זיך, אם לאוכלין היוצא מהן מותר, וואס טייטש, טאמער א מענטש האט צוזאמגעזאמלט פירות אין א כלי אויף צו עסן, נישט אויף צו טרינקען די זאפט, ער האט צוזאמגענומען עפלעך, ער דארף נישט די עפל דזשוס, ער דארף די עפלעך אליין, און ס'האט זיך אויסגעקוועטשט פון זיך, דעמאלטס, היות וואס דער מענטש האט אינגאנצן נישט געהאט קיין כוונה דאס אויסצוקוועטשן, דעמאלטס מעג ער עס טרינקען, דא האבן חכמים נישט גוזר געווען אז מ'איז חושש אז אפשר ט'ער מארגן גיין קוועטשן פירות ממש, פארוואס? ווייל ער דארף בכלל נישט די גאנצע זאפט, און ממילא נישט דא אזא חשש, אבער ואם למשקין, טאמער דער באלעבאס האט צוזאמגענומען די פירות אויף צו טרינקען, וואס טייטש ער האט צוזאמגענומען די פירות אויף צו קוועטשן, דא היוצא מהן אסור, דא איז מען שוין יא גוזר אז די משקין וואס קומט פון זיך ארויס, זאל ער נישט טרינקען שבת, פארוואס? ווייל דא איז יא דא א חשש אז מארגן וועט ער גיין קוועטשן, ווייל דא האט ער יא געהאט בכוונה בעצם אז ער וויל האבן די זאפט, און ממילא דא איז אנדערש דא איז דא די חשש. פירט די משנה אויס, חלות דבש שריסקן מערב שבת, טאמער איינער האט גענומען חלות דבש פון א דארט ווי די בינען לייגן אריין די דבש, לייגן זיי עס אריין אין זייער חלות דבש, און מ'האט צומאלן די חלות דבש פון פאר שבת, ויצאו מעצמן, די סדר איז געווען נאכן האבן צומאלן די חלות דבש, איז די האניג אליין פון זיך ארויסגערינען פון די חלות, מ'האט נישט געדארפט אויסקוועטשן די חלות, איז טאמער די האניג רינט אליין ארויס אסורין, טאר מען נישט טרינקען מ'טאר נישט עסן פון די האניג וואס איז ארויסגערינען פון די חלת דבש, פארוואס? ווייל ס'דא א גזירה, טאמער, היות טאקע אין הכי נמי דא, א נארמאלע זאך איז א מענטש קוועטשט נישט אויס די חלת שריסקן, אבער וואס וועט מארגן זיין שבת, ער וועט נעמען די חלת דבש, און ער וועט עס נישט צומאלן, דא איז שוין דא א חשש ער וועט עס צומאלן, און ממילא האלטן די חכמים די תנא קמא אז מ'איז גוזר אז מ'טאר אינגאנצן נישט הנאה האבן מ'טאר נישט עסן פון די האניג, ור' אלעזר מתיר, ר' אלעזר איז יא מתיר טאמער מ'האט מרסק געווען די חלת דבש פון פאר שבת און ס'איז אליין ארויסגערינען שבת, מעג מען יא עסן פון די האניג? זאגט די הייליגע גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לא יספוג ביין, דאס טייטשט די ברייתא זאגט די דין וואס אונז האבן געזען אין די משנה, אז מען טאר נישט נעמען א ספאג איינזאפן פון די וויין און נאכדעם לייגן די ספאג אויף א כלי די וויין זאל ארויסרינען פון דעם פארוואס ווייל ס'דא א גזירה טאמער דער מענטש וועט עס קוועטשן, און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא אן אנדערע דין, ולא יטפח בשמן, טאמער ס'גיסט זיך אויס פאר איינעם א פאס פון אויל א קריגל אויל, זאל ער נישט נעמען די הענט עס איינטינקען די אויל אז די הענט זאל ווערן אויליג און נאכדעם גיין צום כלי אפווישן די הענט אזוי ראטעווען די אויל, דא איז די איסור אנדערש, דא איז נישטא קיין חשש טאמער ער וועט סוחט זיין, א מענטש קען נישט אויסקוועטשן די הענט, נאר דא איז די פראבלעם שלא יעשה כדרך שעושה בחול, אלס עובדא דחול, כנראה אזוי האט מען געטון אין די וואכן, זאגט די גמרא תנו רבנן נאך א ברייתא אויף עובדא דחול, אז נתפזרו לו פירות בחצר, טאמער א מענטש'ס פירות זענען אינגאנצן מפוזר זענען צושפרייט אין א חצר איז אזוי, מלקט על יד על יד ואוכל, מעג ער גיין נעמען איין פרי אויף אמאל און עסן, אבער אבל לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה זאל זיך נישט דרייען מיט א סל אדער א קופה אריינלייגן דארט די פירות, פארוואס אויך די חשש שלא יעשה כדרך שעושה בחול אלץ עובדא דחול. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אין סוחטין את הפירות און מיר האבן געזען א מחלוקת פון די תנא קמא און רבי יהודה וואס איז די דין ביי פירות וואס האט זיך אליין אויסגעקוועטשט האט מען געזען אז די תנא קמא זאגט אז מען לאזט נישט מען טאר נישט טרינקען פון די משקה וואס האט זיך אליין פון זיך אויסגעקוועטשט ווייל ס'דא א חשש טאמער א מענטש וועט גיין קוועטשן בכוונה און רבי יהודה האט געמאכט א נפקא מינה ס'ווענדט זיך וויאזוי מען האט צוזאמגענומען די פירות. טאמער מען האט צאמגענומען די פירות אויף צו עסן, דעמאלטס מעג מען יא טרינקען פון די משקה וואס רינט ארויס פון דעם, טאמער מען האט עס צאמגענומען אויף צו קוועטשן, דעמאלטס טאר מען נישט. זאגט יעצט די גמרא אזוי, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, מאי טעמא, כיוון דלסחיטה נינהו, יהיב דעתיה, זאגט רב יהודה אמר שמואל אזוי, ביי זיתים וענבים, וואס די דרך נארמאל איז צו נעמען זיתים וענבים און זיי אויסקוועטשן, מאכן פון דעם וויין און אויל, דא איז אוודאי רבי יהודה אויכעט מודה אז אפילו א מענטש האט צוזאמגענומען זיתים און ענבים אויף צו עסן, נישט אויף צו קוועטשן, און ער האט עס אריינגעלייגט אין א כלי און די זאפט איז ארויסגערינען פון זיך, איז רבי יהודה אויכעט מודה מ'טאר נישט הנאה האבן פון די זאפט, פארוואס? אונז האמיר דאך געזען רבי יהודה זאגט טאמער מ'האט צוזאמגענומען די פירות אויף צו עסן איז נישט קיין פראבלעם הנאה צו האבן פון די משקה, זאגט רב יהודה אמר שמואל יא, אבער דא איז אנדערש, פארוואס ווייל ביי זיתים וענבים היות וואס די דרך איז דאס צו קוועטשן, די דרך איז נישט דאס צו עסן, איז מען חושש אז דער מענטש וואס האט צוזאמגענומען די זיתים וענבים אריינגעלייגט אין א כלי, אפילו ער האט טאקע אינזינען געהאט ער וויל עסן די זיתים עסן די ענבים, אבער יעצט ער קוקט זיך אריין אין די כלי ער זעט אזא געשמאקע זאפט רינט ארויס א געשמאקע אויל א געשמאקע וויין, דא וועט ער זען אז ס'איז גאנץ גוט. ער וועט פלוצלינג טוישן זיין מיינונג, ער וועט זאגן ווייסטו וואס כ'האב טאקע אינזינען געהאט איך גיי עס עסן, יעצט איך זע א גוטן זאפט, וועל איך עס אויסקוועטשן און כ'וועל עס טרינקען, און במילא ביי דעם איז מען אוודאי יא חושש, איז פאר דעם אלעמאל ביי זיתים וענבים איז רבי יהודה מודה אז מען טאר נישט טרינקען מען טאר נישט הנאה האבן פון די זאפט, נאר ווען דען איז די מחלוקת ביי אלע אנדערע פירות, ביי אלע אנדערע פירות דארט האלטן די חכמים אז מען איז אלעמאל חושש ובמילא אפילו מען האט צוזאמגענומען אויף צו עסן טאר מען נישט טרינקען די זאפט וואס רינט פון זיך, און ביי אנדערע פירות זאגט רבי יהודה אז ניין ס'ווענדט זיך אויף וואס מען האט עס צוזאמגענומען, אויף צו עסן אדער אויף צו טרינקען, אבער ביי זיתים וענבים איז אלעמאל איז מען חושש און ממילא רבי יהודה אויך מודה. אזוי זאגט רב יהודה נאך פון שמואל, עולא אמר רב, עולא זאגט נאך פון רב אנדערש, זאגט עולא בשם רב חלוק היה רבי יהודה אף בזיתים וענבים, אז רבי יהודה האט זיך יא געקריגט ביי זיתים וענבים, וואס טייטש רב האלט אז רבי יהודה האלט אז ביי זיתים וענבים טאמער מען האט עס צוזאם געקלויבט אויף צו עסן, איז האלט רבי יהודה אויך אז די משקה וואס רינט פון זיך אליין ארויס פון דעם, מעג מען טרינקען, און איך זאג נישט סתם זיתים וענבים געמאכט אויף צו קוועטשן, נאר מען קוקט אלעס אויף דער איד וואס איז געווען דא זיין כוונה, גייט מען יעצט זעהן נאך צוויי מימרות, ס'טייטש ביז יעצט האט מען געזעהן א מימרא פון שמואל און א מימרא פון רב, גייען מיר יעצט זעהן נאך צוויי מימרות וואס יעדעס איינס בעצם שטימט מיט איינע פון די צוויי מימרות וואס האבן געזעהן פון פריערט, ס'טייטש ס'איז נאר דא צוויי שיטות דא, מען גייט יעצט זעהן נאך צוויי מימרות וואס שטימען טאקע מיט די צוויי שיטות. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, הלכה כרבי יהודה בשאר פירות, ואין הלכה כרבי יהודה בזיתים וענבים, וואס טייטש רבי יוחנן זאגט אז ביי אלע פירות איז די הלכה ווי רבי יהודה, ס'ווענדט זיך צו וואס מ'האט צוזאמגענומען די פירות, אויף צו עסן, דעמאלטס מעג מען הנאה האבן פון די משקה, אויף צו טרינקען נישט, אבער ביי זיתים וענבים דארט איז די הלכה ווי די חכמים. יעצט, פון דעם אז רבי יוחנן זאגט ביי זיתים וענבים איז די הלכה נישט ווי רבי יהודה, איז משמע אז ער האלט אז ביי זיתים וענבים קריגט מען זיך אויך, זעהן מיר דא אז רבי יוחנן האלט בעצם כשיטת רב אז די מחלוקת פון רבי יהודה און חכמים איז ביי אלעמען, ס'איז נישט געווען און נישט דא אזא היכי תמצא אז רבי יהודה איז מודה צו די חכמים ביי זיתים וענבים, ער האלט ווי רב. אמר, זאגט די גמרא יעצט, אז רבה אמר רב יהודה אמר שמואל, רבה זאגט נאך בשם רב יהודה ער זאגט נאך בשם שמואל, וואס די מימרא טאקע שטימען מיט די שיטה פון שמואל, אז מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, און מודים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות, טייטש ער לייגט דא צו א קנייטש. ביז יעצט האבן מיר געזען די שיטת שמואל, אז שמואל האלט אז רבי יהודה איז מודה צו די חכמים ביי זיתים וענבים, אז ביי זיתים וענבים נישט קיין נפקא מינה וואס איז געווען דא די דעת פונעם בעל הבית, אלעמאל טאר מען נישט הנאה האבן פון די משקה וואס רינט ארויס פון דעם. דא לייגט ער צו נאך א קנייטש אין שמואל, אז טאקע רבי יהודה איז מודה צו די חכמים ביי זיתים וענבים, אבער די חכמים זענען אויך מודה צו רבי יהודה ביי אלע אנדערע פירות, ס'טייטש ביי אלע אנדערע פירות זענען חכמים אויך מודה, אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט אז ס'ווענדט זיך וואס איז געווען די דעת פונעם בעל הבית דא. זאגט די גמרא, אמר ליה רבי ירמי' לרבי אבא, אלא במאי פליגי? אויב אזוי וואס איז די מחלוקת? טאמער רבי יהודה איז מודה צו חכמים ביי זיתים וענבים, און די חכמים זענען מודה צו רבי יהודה ביי אלע אנדערע פירות איז דאך יעדער מודה צו יעדעם, איז נישטא קיין מחלוקת דא בכלל? זאגט די גמרא אמר ליה, האט רבי אבא גענטפערט לכי תשכח, ס'טייטש יא דא מחלוקת גיי זוך גיי טראכט אריין וואס די מחלוקת איז, זאגט די גמרא אמר ר' נחמן בר יצחק, איז ר' נחמן בר יצחק אויפגעקומען וואס איז טאקע די מחלוקת, לויט די שיטה פון שמואל, צווישן רבי יהודה און די חכמים, אז מסתברא בתותים ורימונים פליגי, די מחלוקת איז ביי תותים ורימונים, וואס טייטש אזוי, ס'דא דריי דרגות פון פירות, ס'דא זיתים וענבים, וואס רוב מענטשן קוועטשן אויס זיתים וענבים אויף וויין, אויף אויל, נישט אויף צו עסן די זיתים וענבים אליין, שפעטער איז דא א צווייטע דרגה תותים ורימונים, וואס אסאך מענטשן קוועטשן דאס, אסאך מענטשן עסן דאס, סיי תותים סיי רימונים איז דא פון ביידע סארט פון ביידע מענטשן, רוב מענטשן אוודאי עסן דאס, אבער ס'דאך אלץ דא א גרויס חלק מענטשן וואס קוועטשן דאס שפעטער, אלע אנדערע מיני פירות, אלע אנדערע מיני פירות איז אינגאנצן בדרך כלל נישט די דרך אויסצוקוועטשן, און במילא איז ר' נחמן בר יצחק מסביר די שיטה פון שמואל זאגט ער אזוי, ביי זיתים וענבים האלט אוודאי רבי יודא ווי די חכמים אז היות וואס רוב זיתים וענבים קוועטשט מען ממילא גייט מען נישט אן וואס איז געווען די דעת פונעם בעלעבאס, נאר וואס דען אלעמאל זאגט מען די משקה וואס רינט ארויס פון דעם, טאר מען נישט הנאה האבן פון דעם ביי אלע אנדערע פירות, נישט ביי תותים ורימונים, נישט ביי זיתים וענבים, ביי אלע אנדערע מיני פירות, זענען די חכמים מודה צו רבי יודא, אז טאמער דער באלבאס האט קלאר אינזינען געהאט צו עסן די פירות וואס דאס איז דאך די נארמאלע זאך, איז אוודאי זאגט מען די משקה וואס רינט ארויס פון דעם איז נישט אסור. ווען איז די מחלוקת? ביי תותים ורימונים, וואס תותים ורימונים איז יא דא מענטשן וואס קוועטשן דאס, דא איז א מחלוקת, רבי יודא האלט אז די דין פון תותים ורימונים איז אזוי ווי אלע אנדערע פירות, אז אלעס ווענדט זיך וואס די באלעבאס האט אינזינען געהאט, און די חכמים זאגן ניין, חכמים זאגן די דין פון תותים ורימונים איז אזוי ווי זיתים וענבים, אז אלעמאל ביי תותים ורימונים די משקה וואס קומט ארויס פון דעם איז אסור, אבער על כל פנים די איינציגסטע מחלוקת לויט שמואל קומט אויס יעצט איז טאקע נאר ביי תותים ורימונים, ביי אלע אנדערע פירות איז קלאר וואס יעדער האלט. ברענגט יעצט ר' נחמן א ראיה פון א ברייתא כשיטתו, זאגט ר' נחמן דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא וואס פון די ברייתא מיר זעהן טאקע כשיטת שמואל, שטייט אין די ברייתא, זיתים שמשך מהן שמן, וענבים שמשך מהן יין, וואס טייטש זיתים וואס אליין ארויסגערינען פון דעם די אויל, אדער טרויבן וואס אליין ארויסגערינען פון דעם די וויין, וואס פון דעם רעדט מען דאך דא, והכניסן בין לאוכל בין למשקין, זאגט די ברייתא, נישט קיין נפקא מינה צו מ'האט צוזאמגעלייגט די זיתים דא ווייל איך וויל עסן די זיתים, אדער צו מ'האט צוזאמגעלייגט די זיתים דא ווייל איך וויל טרינקען די אויל נישט קיין נפקא מינה ביי אלע ציורים איז היוצא מהן אסור, איז דער משקה וואס קומט ארויס פון דעם איז אסור אפילו ס'איז ארויסגערינען פון זיך,

איז מותר, מען מעג עס עסן וואס דאס שטימט א מחיה מיט וואס אונז האבן געזען בשיטת שמואל, אבער טאמער מען האט עס נישט אריינגעלייגט אויף צו עסן, נאר מען האט עס אריינגעלייגט אויף צו טרינקען, וואס טייטש מען האט צוזאמגענומען די תותים ורימונים טאקע אויף אויסצוקוועטשן, און ס'רינט ארויס פון דעם, דעמאלטס טאר מען נישט טרינקען פון די זאפט וואס איז אליין ארויסגערינען, נאר וואס מען דארף דא אויך צולייגן א קנייטש, דא רעדט אויך די ברייתא פון סתם, וואס די גמרא וועט דן זיין אויף דעם, רבי יודא זאגט דא אין די ברייתא אז טאמער מען האט סתם, צוזאמגעלייגט תותים ורימונים, אן קיין כוונה, נישט אויף צו עסן נישט אויף צו טרינקען, סתם אן א כוונה, דעמאלטס איז די דין כאילו מ'האט עס צוזאמגעלייגט אויף צו טרינקען, און די זאפט וואס רינט ארויס פון דעם איז טאקע אסור, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, בין לאוכלין, בין למשקין, היוצא מהן אסור, אז די דין פון תותים ורימונים, איז פונקט ווי זיתים וענבים, אז סיי לאוכלין סיי למשקין, אלעמאל די זאפט וואס רינט ארויס פון דעם, טאר מען נישט טרינקען, און ס'איז אסור בהנאה, וואס בעצם די ברייתא שטימט זייער גוט לויט שמואל, לויט רב איז דאך ממש נישט אזוי לויט רב, רב האט מסביר געווען אז די מחלוקת פון רבי יודא און די חכמים איז סיי ביי זיתים וענבים, סיי ביי תותים און רימונים, און סיי ביי שאר פירות, אבער לויט שמואל שטימט עס זייער גוט, ווייל לויט שמואל איז די מחלוקת נאר ביי תותים און רימונים, און נישט ביי זיתים וענבים, ביי זיתים וענבים איז רבי יודא מודה צו די חכמים, און ביי שאר פירות איז די חכמים מודה צו רבי יהודה, נאר ביי תותים מיט רמונים איז די מחלוקת, און רשי רעדט טאקע דא אויס אז בעצם איז די ברייתא נישט קיין גאנצע ראיה צו רבה אמר רב יהודה אמר שמואל, ווייל אונז האבן געזען אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל אז רבי יהודה איז מודה צו חכמים ביי זיתים וענבים, חכמים איז מודה צו רבי יהודה ביי שאר פירות און ביי תותים מיט רמונים קריגט מען זיך, יעצט רב נחמן בר יצחק זאגט, מסתברא אז עס איז טאקע מסתבר אז די מחלוקת איז בתותים ורמונים, און ער וויל א ראיה ברענגען פון די ברייתא, פון די ברייתא אבער נישט קיין גאנצע ראיה, ווייל פון די ברייתא זעט מען סך הכל, אין הכי נמי, ביי זיתים וענבים איז רבי יהודה מודה צו חכמים, מען זעט אויך אז בתותים ורמונים קריגט מען זיך, אבער פון שאר פירות רעדט נישט די ברייתא, ממילא עס איז נישט קיין גאנצע ראיה אבער עס איז מסתבר טאקע אז די ברייתא גייט כשיטת שמואל. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איינע פון די זאכן וואס מען האט אויסגערעדט אין די ברייתא איז וואס איז די דין ביי סתם, מען האט צוזאמגעלייגט, תותים ורמונים אין א כלי סתם אן קיין כוונה, האבן מיר געזען אין די ברייתא אז רבי יהודה האלט אז ווען איך לייג צאם פירות סתם איז כאילו איך האב צאמגעלייגט פירות אויף צו קוועטשן אויף למשקין, סתם איז אויך אסור, נאר ווען כ'האב קלאר א כוונה צו עסן די פירות דעמאלט זאגט מען אז די זאפט וואס רינט ארויס איז מותר, און אויף דעם פרעגט די גמרא וסבר רבי יהודה סתם אסור, האלט דען רבי יהודה אז סתם ווען איך לייג צאם פירות אויף סתם איז די משקה וואס רינט ארויס פון דעם אסור? פרעגט די גמרא והתנן די גמרא פרעגט פון א משנה אין מכשירין, שטייט אין די משנה אין מכשירין אזוי, די דין איז, אונז ווייס מיר אז ס'דא די ז' משקין וואס זענען מכשיר א אוכל לקבל טומאה, י"ד שח"ט ד"ם, יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם און מים, דאס זענען ז' משקים וואס ווען זיי רירן צו א מאכל, א פרי, דעמאלטס ווערט די פרי מוכשר לקבל טומאה. יעצט, פון וואו לערנט מען ארויס די ז' משקים? מען לערנט אלעס ארויס פון פסוקים, אין פסוק קלאר שטייט נאר מים, אבער די פסוק שטייט אויך כל משקה וואס פון כל משקה איז משמע ס'דא אנדערע משקין אויך, און ממילא חכמים דרש'ענען אז אויף וועלכע סארט משקה מען געפינט אין פסוק א לשון משקה, דאס איז אויך איינע פון די ז' משקאות וואס זענען מכשיר א מאכל לקבל טומאה, חוץ פון דעם איז אויך דא א דין ביי די ז' משקאות אז טאקע נאר די ז' משקאות קענען בכלל מקבל זיין טומאה, אנדערע משקאות קענען אינגאנצן נישט טמא ווערן. יעצט, איינע פון די משקאות וואס ווערט טאקע אנגערופן א משקה וואס קען מקבל זיין טומאה, ס'קען מכשיר זיין לקבל טומאה, איז חלב, מילך, פון וואו לערנט מען עס ארויס, שטייט אין פסוק ותפתח את נאד החלב ותשקהו, שטייט תשקהו איז א לשון משקה, זעהן מיר אז חלב הייסט א משקה וואס איז מקבל טומאה, און ס'איז מכשיר אנדערע מאכלים לקבל טומאה. זאגט די משנה אין מכשירין אזוי, חלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון, מילך פון א פרוי איז די דין איז אז ס'איז מטמא וואס טייטש ס'איז מכשיר לקבל טומאה, סיי לרצון סיי שלא לרצון, וואס מיינט לרצון שלא לרצון? לרצון מיינט ווען איך וויל די מילך זאל ארויסקומען, טאמער א קינד וויל עסן פון די מילך, אדער טאמער די פרוי אליין קוועטשט ארויס די מילך, דאס טייטש לרצון, שלא לרצון איז טייטש טאמער די מילך איז ארויסגערונען פונעם פרוי פון זיך, איז ביי ביידע ציורים, די מילך האט א דין משקה און ס'איז מכשיר לקבל טומאה. וואס איז אבער מיט חלב בהמה זאגט די משנה? זאגט די משנה חלב בהמה אינו מטמא אלא לרצון, וואס טייטש מילך פון א קי הייסט נאר א משקה טאמער ס'קומט ארויס לרצון טאמער איך קוועטש עס ארויס פונעם קי אויף צו טרינקען, טאמער ס'טראפט פון זיך ארויס, הייסט עס נישט קיין משקה, ס'איז נישט מקבל טומאה, ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה. אזוי האלט די תנא קמא אין די משנה מכשירין. אמר ר' עקיבא, זאגט ר' עקיבא צו די תנא קמא, קל וחומר הוא, ומה חלב האישה שאינו מיוחד אלא לקטנים. וואס טייטש, ר' עקיבא פארשטייט אז וואס איז פשט אז די חכמים האלטן אז חלב האישה איז מטמא אפילו שלא לרצון. פארשטייט ר' עקיבא אוודאי די טעם, אלס די חשיבות, וואס טייטש אז חלב האישה האט אזא חשיבות, ס'איז מטמא אפילו שלא לרצון, און ממילא זאגט רבי עקיבא מ'קען מאכן א קל וחומר אויף חלב בהמה אויכעט, פארוואס? ווייל ומה חלב האישה שאינו מיוחד אלא לקטנים, פאר וועם איז ראוי די חלב האישה? פאר קינדערלעך פאר תינוקות, פון דעסטוועגן זאגסטו מטמא לרצון ושלא לרצון, ס'האט אזא סארט חשיבות אפילו מטמא שלא לרצון, איז כל שכן חלב הבהמה, שמיוחד בין לקטנים בין לגדולים, ערוואקסענע מענטשן טרינקען דאך אויך די חלב בהמה, איז אינו דין שיטמא בין לרצון בין שלא לרצון, וואלט אויך געדארפט זיין די דין אז ס'איז מטמא שלא לרצון, און ממילא האלט טאקע רבי עקיבא אז די חלב בהמה איז מטמא סיי לרצון און סיי שלא לרצון. אמרו לו, זאגן די חכמים צוריק צו רבי עקיבא, ניין, קענסט נישט מדמה זיין חלב האישה צו חלב בהמה, פארוואס? ווייל אם טמא חלב האישה שלא לרצון, שדם מגפתה טמא, וואס טייטש? בלוט, בלוט פון א מענטש, לערנט מען ארויס פון פסוקים אז בלוט איז אויך איינע פון די זיבן משקאות, אז ס'איז מקבל טומאה און ס'איז מכשיר לקבל טומאה, און מ'לערנט עס ארויס פון דעם וואס שטייט אין פסוק ודם חללים ישתה אז בלוט פון א טויטע איז מטמא, במילא מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגה וואס איז חילוק צו די מענטש איז טויט צו די מענטש בלוטיגט, אלעמאל איז בלוט מקבל טומאה. יעצט אזוי, די בלוט וואס רינט ארויס פון א מענטש וואס מ'זאגט אז ס'איז מקבל טומאה ס'איז מכשיר לקבל טומאה, איז פארשטייט זיך דאס איז סיי לרצון סיי שלא לרצון, ווייל בלוט קומט נישט ארויס בדרך כלל לרצון, זעכער נישט דם חללים, און במילא זאגן די חכמים צו רבי עקיבא, מילך, מילך איז דא א כלל אז דם נעכר ונעשה חלב, וואס טייטש מילך, די מילך וואס קומט ארויס פון א פרוי קומט בעצם פון בלוט, ס'האט זיך אנגעהויבן אלס בלוט און ס'איז געווארן מילך, און ממילא זאגן די חכמים אזוי, אם טמא חלב האישה שלא לרצון, שדם מגפתה טמא, וואס טייטש די מילך פון די פרוי איז בעצם קומט פון די בלוט, און ביי בלוט זעט מען דאך אז בלוט פון א מענטש איז מטמא סיי לרצון און סיי שלא לרצון, פארדעם איז די מילך. וואס דם נעכר ונעשה חלב איז אויך מטמא לרצון שלא לרצון, אבער ביי בהמה, יטמא חלב בהמה שלא לרצון שדם מגפתה טהור, ביי א בהמה בלוט וואס רינט ארויס פון א בהמה איז נישט מטמא, די איינציגסטע בלוט וואס איז מטמא ביי בהמה איז דם שחיטה, מען לערנט ארויס פון א פסוק וואס שטייט אין פסוק ביי שחיטה אז על הארץ תשפכנו כמים יענע בלוט איז מטמא אבער על כל פנים בלוט וואס רינט סתם ארויס פון א בהמה הייסט אינגאנצן נישט קיין משקה, און ממילא זאגן די חכמים אז ניין. וואס טייטש ביי א פרוי איז טאקע די דין לרצון און שלא לרצון ביידע איז מטמא ווייל דם נעכר ונעשה חלב מ'נעמט עס ארויס פון בלוט אבער ביי א בהמה נישט אזוי אמר להם ענפערט רבי עקיבא צוריק צו די חכמים מחמיר אני בחלב מבדם שהחולב לרפואה טמא והמקיז לרפואה טהור וואס טייטש רבי עקיבא זאגט צוריק צו די חכמים וואס ווילסטו מיר זאגן אז ביי א בהמה איז דא א חילוק צווישן לרצון און שלא לרצון, ווייל ביי בהמות זאגט מען נישט דם מגפתה טמא, אז בלוט פון א בהמה איז טמא, פון דעסט וועגן זאגט רבי עקיבא אז מילך איז הארבער פון בלוט, פארוואס? ווייל די דין איז טאמער מען מעלקט א בהמה לרפואה, מען מעלקט די בהמה און מען נעמט ארויס מען שלעפט ארויס די מילך כדי עס זאל נישט וויי טון פאר די בהמה, איז די דין איז די מילך האט א דין פון א משקה און ס'איז מטמא, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי ס'איז לרצון, אבער ווען מ'איז מקיז דם פון א בהמה, וואס דאס איז אויך לרפואה, איז די בלוט נישט מטמא, און במילא זעט מען אז די תורה איז מחמיר ביי מילך מער ווי ביי בלוט, און ממילא זאל מען אויך זאגן אז ביי מילך איז נישט דא קיין חילוק צווישן לרצון און שלא לרצון. אמרו לו, ענפערן די חכמים צוריק צו רבי עקיבא, אז סלי זיתים וענבים יוכיחו, איך קען דיר א ראיה ברענגען פון סלי זיתים וענבים, פון סלים, פון בעסקעטס, פון זיתים וענבים, אז דארט זעהט מען עס דא א חילוק צווישן לרצון און שלא לרצון, דו ווילסט מיר זאגן ס'איז נישט דא קיין שום נפקא מינה, איך וועל דיר א ראיה ברענגען ס'איז יא דא א נפקא מינה, ווייל ביי סלי זיתים וענבים שהמשקין היוצא מהם לרצון טמאים שלא לרצון טהורים, די משקה וואס רינט ארויס פון סלי זיתים און ענבים, טאמער ס'איז לרצון איז עס מטמא, טאמער ס'איז שלא לרצון איז עס טהור, מ'עט שוין זעהן וואס דאס מיינט, אבער בפשטות מיינט עס אז לרצון איז טייטש ווען דער באלעבאס וויל זאל ארויסרינען די אויל צו די וויין פון די סלים, דעמאלטס האט די וויין און די אויל א דין פון א משקה ס'איז מכשיר לקבל טומאה, טאמער דער באלעבאס וויל נישט האט עס נישט אזא דין, און ממילא זעהט מען א חילוק צווישן לרצון און שלא לרצון, און פאר דעם זאגן די חכמים עט אויך זיין א נפקא מינה ביי א בהמה צווישן לרצון און שלא לרצון, אבער על כל פנים זאגט יעצט די גמרא אז פון דעם וואס מען זעהט דא די סלי זיתים וענבים יוכיחו אז לרצון איז מטמא שלא לרצון נישט, מאי לאו זאגט די גמרא לכאורה וואס מיינט די משנה מיט דעם? וואס מיינען די חכמים מיט דעם לרצון דניחא ליה שלא לרצון בסתמא? לכאורה מיינט עס אז לרצון איז טייטש ווען א מענטש לייגט זיתים וענבים אין א סל און ער וויל ס'זאל ארויסרינען פון דעם משקה דאס טייטש לרצון, און שלא לרצון מיינט אז ער זאגט גארנישט אז ער איז שטיל אז ער שווייגט, און במילא וואס זעט מען פון דעם אז ווען א מענטש שטעלט צאם פירות סתם אן קיין כוונה וואס איז די דין פון די משקה וואס רינט ארויס פון דעם? ס'איז נישט מקבל טומאה. ס'האט נישט קיין דין אז ס'איז טמא אזוי ווי ווען א מענטש פאקט עס צאם לרצון. און במילא זעהט מען פון דעם אז סתם, ווען מען לייגט צאם פירות סתם, האט עס פונקט אזא דין ווי שלא לרצון. און ממילא תותים ורימונים דלאו בני סחיטה נינהו לא כל שכן איז כל שכן תותים ורימונים. וואס תותים ורימונים סתם מענטשן קוועטשן דאך דאס נישט אויס. איז כל שכן וואלט מען געדארפט זאגן אז ווען א מענטש שטעלט אריין תותים ורימונים אין א כלי סתם אן קיין כוונה זאל מען אוודאי זאגן אז ס'איז פונקט ווי א מענטש לייגט עס אריין בכוונה נישט אויף צו קוועטשן, און וויאזוי זאגט רבי יהודה אז ווען א מענטש לייגט אריין תותים ורימונים אין א כלי סתם האט עס א דין כאילו ער האט עס אריינגעלייגט בדעת אויף צו קוועטשן, דא זעהט מען קלאר אז ווען א מענטש לייגט אריין זיתים וענבים וואס איז אסאך הארבער ווי תותים ורימונים און ער לייגט עס אריין אין א כלי סתם זאגט מען ס'איז כאילו ער האט עס געלייגט דארט שלא לרצון און דער משקה איז נישט מקבל טומאה דער משקה איז נישט מכשיר לקבל טומאה, איז א סתירה פון דער משנה צו רבי יהודה. זאגט די גמרא, לא, ניין, ס'איז נישט קיין סתירה, פארוואס? ווייל דו האסט נישט גוט פארשטאנען, נישט פשט אז לרצון אין די משנה מיינט אז ווען א מענטש לייגט אריין בכוונה, און שלא לרצון מיינט סתם, נאר ניין, לרצון מיינט בסתמא, שלא לרצון מיינט דגלי דעתיה דאמר לא ניחא לי, וואס טייטש אזוי, ווען א מענטש לייגט אריין זיתים וענבים אין א סל און ער זאגט נישט גארנישט בסתמא, דעמאלטס איז די דין פונקט ווי ווען ער לייגט עס אריין און ער זאגט קלאר איך וויל עס אויסקוועטשן, וואס דאס שטימט א מחיה מיט רבי יהודה, דאס וואס שטייט שלא לרצון, שלא לרצון איז טייטש ווען א מענטש לייגט עס אריין און זאגט קלאר איך וויל עס נישט קוועטשן, דעמאלטס אוודאי איז טאקע די דין אז ס'איז נישט מקבל טומאה, ס'איז נישט מכשיר לקבל טומאה, און טאקע לויט רבי יהודה וועט אויך אזוי זיין די דין אז ווען א מענטש זאגט קלאר איך וויל עס נישט קוועטשן, איז אוודאי די משקה וואס רינט ארויס פון דעם נישט אסור, און נאך מער, וואס טייטש בעצם, רשי רעדט עס בעצם דא אויס, אז די משנה דא, די משנה פון מכשירין רעדט דאך פון זיתים וענבים, יעצט אונז ביי אונז אין סוגיא האט מען געזען, לויט שמואל, איז רבי יהודה מודה צו די חכמים ביי זיתים וענבים, אז אלעמאל נישט קיין חילוק וואס איז געווען די מחשבה פון די בעל הבית, אלעמאל זאגט מען אז ס'איז עומד לסחיטה, און ממילא די משקה וואס רינט ארויס פון זיך, איז אוודאי טאר מען נישט טרינקען שבת, יעצט בעצם ס'איז אויך א סתירה מיט די משנה אין מכשירין, ווייל די משנה אין מכשירין זאגט אז טאמער מ'לייגט אריין זיתים וענבים אין א סל, איז טאמער ס'איז שלא לרצון איז נישט מקבל טומאה, פארוואס לויט רבי יהודה איז היות וואס ס'איז עומד לסחיטה זאל מען זאגן כאילו ס'איז לרצון, נאר יעצט שטימט עס אויך א מחיה, ווייל מען זעט דאך דא אז דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער מענטש זאגט קלאר לא ניחא לי, איך וויל נישט די זאפט, פון דעם האט רבי יהודה נישט גערעדט, רבי יהודה האט נאר גערעדט ווען א מענטש לייגט עס צאם לאוכלין, ווען א מענטש לייגט עס צאם למשקין, דעמאלטס ווענדט זיך וואסערע סארט פירות דאס איז, צו ס'איז זיתים וענבים זאגט מען ס'נישט קיין נפקא מינה וואס ער זאגט, ביי תותים ורמונים זאגט רבי יהודה עס האט א דין, ס'ווענדט זיך וואס ער זאגט, אבער ווען א מענטש זאגט קלאר לא ניחא לי, פון דא איז משמע פון די גמרא לויט די תירוץ קומט אויס אפילו לויט רבי יהודה אפילו ביי זיתים וענבים א מענטש זאל אריינלייגן א כלי זאגן איך וויל נישט די זאפט דעמאלטס אוודאי די דין די זאפט וואס רינט ארויס פון דעם מעג מען טרינקען שבת ווייל ס'איז נישטא קיין חשש אז דער מענטש וועט פלוצלינג מחליט זיין ער וויל עס אויסקוועטשן ווייל ער האט קלאר געזאגט אז נישט דאס איז איין תירוץ פון די גמרא ואיבעית אימא צווייטע תירוץ זאגט די גמרא שאני סלי זיתים וענבים כיון דלאיבוד קיימי מעיקרא אפקורי מפקר להו, זאגט די גמרא קענסט מיר נישט קיין קשיא פרעגן פון סלי זיתים וענבים, וואס איז דאס סלים? א סל איז א בעסקעט, א סל איז דאך א סל, א סל האט לעכער, און ממילא ווען מען לייגט אריין זיתים און ענבים אין א סל, און די משקה אטאמאטיש רינט ארויס פון די לעכער, ס'גייט אין גארביטש אריין, ס'פאלט אויף די ערד, דארט קען אוודאי זיין די דין אז ווען א מענטש לייגט אריין סתם, איז די דין איז אז די משקה וואס רינט דא ארויס און גייט סיי ווי סיי לאיבוד, האט נישט קיין דין פון קיין משקה, אבער קען אוודאי זיין ביי אונז, ביי אונז אין די ברייתא, אז וואס ביי אונז רעדט מען דאך נישט פון קיין סל, מען רעדט אז מען לייגט אריין זיתים וענבים אין א כלי, דארט אוודאי קען זיין די דין אזוי ווי אונז האבן געזען אז רבי יודא וועט האלטן אז אפילו ס'איז סתם, די מענטש האט גארנישט געטראכט, איז די דין אז די משקה וואס קומט ארויס פון אים און ס'גייט נישט לאיבוד, איז אסור צו טרינקען שבת ווייל איך בין חושש אז דער מענטש העט טוישן זיין מיינונג און עט מחליט זיין ער וויל עס אויסקוועטשן.